שלום וברכה צו א משמר נאמבער דרייסיג. אמנעסטי אינטערנעשאנעל, א קערפערשאפט, אן אינטערנאציאנאלע קערפערשאפט, איז ארויסגעקומען מיט א באריכט, א באשולדיגונג אייגנטליך, אז די פאליסיס און די פעולות וואס מדינת ישראל האט אין די אקופירטע שטחים זענען עובר אויפן איסור פון אפארטהייד. דאס הייסט אז ס'איז דיסקרימינאטיוו און ס'בא'עוול'ט די אראבערס וואס וואוינען דארטן אויף א נוסח ענדליך אדער ס'איז עובר אויף געזעצן וואס זענען אינספירירט געווארן זענען אינספייערט געווארן דורך די אפארטהייד פאליסיס די אפארטהייד רעגירונג וואס האט געהערשט אין דרום אפריקע מיט צענד עטליכע צענדליגע יאר צוריק וואס יענע רעגירונג האט איינגעשטעלט דיסקרימינאטיווע פאליסיס געזעצן וואס האבן באשרענקט מגביל געווען די רעכטן פון די שווארצע באפעלקערונג פון די ארטיגע שווארצע באפעלקערונג וואס איז אגב געווען א רוב אין לאנד. איז אמנעסטי אינטערנעשאנעל איז א קערפערשאפט, אן ארגאניזאציע וואס איז נישט פארבינדן מיט קיין איין ספעציפישע רעגירונג אדער אפילו אן אינטערנאציאנאלע געזעלשאפט אזוי ווי לאמיר זאגן די יונייטעד נעישאנס, ס'איז נישט פארבינדן מיט קיינעם, אומאפהענגיק, אומפארטייאיש ווי אזוי מען רופט עס, און די ציל וואס די קערפערשאפט האט פאר זיך געגעבן איז אכטונג צו געבן, צו האלטן אן אויג, אויף עוולות וואס מענטשן באגייען קעגן אנדערע מענטשן, מען רעדט פון גרופעס מענטשן קעגן גרופעס מענטשן, בפרט און בעיקר ווען א רעגירונג, אן ארגאניזירטע פירערשאפט פון א לאנד, בא'עוול'ט סיסטעמאטיש די רעכטן פון א אנדערע גרופע מענטשן אינעם זעלבן לאנד, איז האלטן זיי אן אויג דערויף און ווען ס'פעלט אויס שרייען זיי יענעם אן, מ'געט א פסק און מ'דערציילט פאר דעם גאנצן עולם זאל עס וויסן אז פלוני אלמוני רעגירונג פלוני אלמוני טוט פלוני אלמוני עוולות קעגן פלוני אלמוני גרופע. איז דא האט אמנעסטי אינטערנעשאנעל ארויסגעגעבן א באריכט און ווי זיי באשולדיגן, איז לאמיר ציטירן פון די ווערטער פון די באריכט, אן אינסטיטושענעלייזד רעזשים אוו אפרעשאן ענד דאמינעישאן אוו די פאלעסטיניען פאפולעישאן פאר די בענעפיט אוו דזשואיש איזראעליס, ס'הייסט אז די לאנד, די פירערשאפט פון מדינת ישראל האט אלס א פאליסי איינגעשטעלט א סיסטעם וואס אונטערדריקט און באהערשט די פאלעסטינער אראבערס פארן בענעפיט פאר די טובה פון אידישע מדינת ישראל בירגער, פון דזשואיש איזרעיליס, איז אפארטהייד איז א רייע פון געזעצן, אינטערנאציאנאלע געזעצן וואס זענען דורכגעפירט געווארן אויפן סמך ווי געזאגט אינספייערט ביי די אפארטהייד רעגירונג וואס האט געהערשט אין דרום אפריקע פון ניינטין פארטי עיט ביז ניינטין ניינטי וואן און פון תש"ח ביז תשנ"א איז אין יענע תקופה האט אין דרום אפריקע וואס איז באשטאנען פון א רוב א מאיאריטעט שווארצע איז געווארן באהערשט דורך א רעגירונג וואס איז באשטאנען פון ווייסע און ווייסע איז געווען א מיעוט אינעם לאנד און די ווייסע רעגירונג האט איינגעשטעלט א רייע געזעצן קעגן די שווארצע באפעלקערונג, ס'הייסט ס'האט אפגעטיילט די ווייסע פון די שווארצע, עקסטערע שולעס, עקסטערע זייער אסאך זאכן האבן שווארצע נישט געטארט נוצן די זעלבע זאכן, די זעלבע סערוויסעס, די זעלבע אינסטיטוציעס ווי די ווייסע באפעלקערונג, און די אפארטהייד געזעצן זענען אויך געקומען מיט א יסוד אז א שווארצער, אז שווארצע מענטשן זענען ווייניגער, ווייניגער חשוב אלס מענטש ווי ווייסע מענטשן, און אין דעם זענען אויך געווען אריינגערעכנט אז שווארצע האבן נישט געהאט קיין שטים רעכטן. זיי האבן נישט געהאט קיין רעכט, קיין רשות צו אוינען שטחים, שטח, לאנד, אין גאנצן לאנד, אין גאנץ דרום אפריקע, און רוב בעסערע דזשאבס, רוב דזשאבס ווי מען האט עכט געקענט מאכן געלט, ס'הייסט א ריזיגע חלק פון די ביזנעס סעקטאר איז געווען אוועקגעלייגט פאר ווייסע, און שווארצע האבן נישט באקומען אהין קיין צוטריט. איז די סיסטעם האט אנגעהאלטן ווי געזאגט ביז נײַנצן הונדערט איין און נײַנציק, ניינטין ניינטי וואן, און שפעטער אין ניינטין ניינטי פאר מיט דריי יאר שפעטער ווען די נעלסאן מאנדעלע די ערשטע שווארצע פרעזידענט האט געוואונען די וואלן און איז געווארן פרעזידענט פירער פון דרום אפריקע איז עס פארמאל אנולירט געווארן די אפארטהייד געזעצן אבער שפעטער זענען אוועקגעשטעלט געווארן א רייע, א פארבאט, אן אלגעמיינע פארבאט קעגן טון אזעלכע סארט זאכן, און די, ס'איז אנגענומען געווארן אלס אן אינטערנאציאנאלע געזעץ, און די נאמען דערפון איז אפארטהייד, איז באשולדיגט יעצט אמנעסטי אינטערנעשאנעל אז מדינת ישראל פאליסיס קעגן אראבער זענען עובר אויף די פארבאט, אויף די אפארטהייד איסור. איז מדינת ישראל, ווי מ'קען זיך פארשטעלן, האט רעאגירט מיט גרויס אויפברויז צו דעם באריכט, און פונעם אויסערן מיניסטעריום איז ארויסגעקומען א סטעיטמענט, א קעגן סטעיטמענט, א רעאקציע צו די באריכט פון אמנעסטי אינטערנעשאנעל, און אין דעם ענטפער האט דאס מדינת ישראל אויסערן מיניסטעריום גע'טענה'ט אז פון איין זייט איז די באריכט, די לעיבל וואס די, וואס אמנעסטי אינטערנעשאנעל, די באשולדיגונג איז פאלש, אז ס'איז דורכאויס פאלש האבן זיי גע'טענה'ט, און פון די אנדערע זייט האבן זיי אויכעט אנגעוויזן, אז אמנעסטי אינטערנעשאנעל איז מלא היפאקריטסטווע, צביעות, ווייל ס'זענען יא דא לענדער, אזוי ווייזט אָן די ענטפער פון אויסערן מיניסטעריום, זענען דא צענדליגער לענדער ווי אזעלכע פאליסיס ווערן יא אינפארסירט, און דאס איז דאס געזעץ פון לאנד, אפיציעל, אנגעוויזן אויף דוגמאות פון די אראבישע וועלט און אנדערע פארשידענע דריטע וועלט לענדער, אין אפריקע און אזיע, אין דרום אמעריקע און אינעם מיטל מזרח. און אמנעסטי אינטערנעשאנעל האט זיך נישט גענומען די מי אראפצורייסן יענע לענדער, און פון די אנדערע זייט האט דאס אויסער מדינת ישראל מיניסטעריום גע'טענה'ט אז ס'איז פשוט שקר. פארוואס איז עס שקר? ווייל די אפיציעלע געזעץ פון לאנד פון מדינת ישראל איז אז אלע בירגער האבן גלייכבארעכטיגונג. דאס הייסט אז אן אראבער וואס איז א בירגער פון מדינת ישראל געניסט פון די זעלבע רעכטן און ער האט צוטריט צו די זעלבע סערוויסעס די זעלבע אינסטיטושענס און די זעלבע אפערטוניטיס, די זעלבע געלעגנהייטן ווי להבדיל אידישע מדינת ישראל בירגער. יעצט די אמת איז אז בפועל איז דא א געוויסע חלק, ס'איז ס'איז נישט מדינת ישראל, מ'רופט עס די שטחים, ס'איז די וויאזוי מ'זאל עס רופן די מערב ברעג, יהודה ושומרון, די שטחים וואס זענען נישט אפיציעל א חלק פון מדינת ישראל, כ'מיין אומאפיציעל אויך נישט, ס'איז אין לימבאו ווי מ'רופט עס, דאס איז א שטיק קרקע וואס מ'שלאגט זיך שוין זייער אסאך יארן, מער ווי הונדערט יאר, און. און אין יענע פלאץ וואוינען יא ביי ס'וואוינען דארטן אידן און ס'וואוינען דארטן להבדיל אראבערס, און דארטן איז יא דא א שטיקל אפטיילונג, ס'איז דא א שטיקל אפטיילונג איז טייטש אז אראבער קענען נישט אריינקומען אין געוויסע פלעצער, אבער מצד השני זענען אויך דא אידן וואס קענען נישט אריינגיין אין אנדערע פלעצער. ס'איז א פשט פון יענץ איז ווייל דארטן איז דא א מאדנע פארפלאנטערטע מציאות פון א שטח אויף וואס מען האט זיך קיינמאל נישט געאייניגט צו וועמען דאס באלאנגט און וויאזוי מען זאל עס צוטיילן וואס מען זאל טון דערמיט, און האט זיך געטראפן אזא האט מען זיך געטראפן מיט אזא מין מציאות אז ס'וואוינען דארטן ערגעץ ווי פון צוויי מיליאן הונדערט טויזענט ביז צוויי מיליאן זעקס הונדערט טויזענט, פונקטליכע נאמבער איז שנוי, שטארק שנוי במחלוקת, צו ס'וואוינט דארטן טו פוינט וואן מיליאן מענטשן צו טו פוינט סיקס צו גאר טו פוינט ניין מיליאן מענטשן, ווענדט זיך וועם מ'פרעגט און ווען מ'פרעגט אים, אבער בכל אופן איז יעדער מודה אז ס'וואוינען דארטן אפאר הונדערט טויזענט אידן, און להבדיל אויכעט לכל הפחות א קארגע צוויי מיליאן אראבערס. איז ווען מדינת ישראל איז געגרינדט געווארן אין ארץ ישראל אין תש ח איז האט מען נאך געהאלטן אינמיטן פארהאנדלונגען וואס מען זאל טוהן וויאזוי מען זאל צוטיילן דעם שטח דעם שטיק לאנד וואס האט געהייסן אמאל פאלעסטינע וואס די וועלט האט אמאל גערופן פאלעסטינע איז האט מען זיך געקריגט די ציוניסטישע באוועגונג האט זיך געקריגט מיט די אראבישע לענדער וויאזוי מען זאל עס צוטיילן. די קריגערייען האבן זיך אנגעהויבן נאך פאר די ערשטע וועלט מלחמה זיך געצויגן ווייטער נאך די ערשטע וועלט מלחמה ווען די פעלקער ליגע, די ליג אוו נעישאנס וואס איז געווען די פארגייער פון די היינטיגע יו ען, די יונייטעד נעישאנס, האט האט פרובירט אויסצוארבעטן עפעס ווי אזוי מען זאל צוטיילן דער שטיק לאנד צווישן וואס די ציוניסטישע באוועגונג האט געוואלט גרינדן א מדינת ישראל און די אראבישע וועלט וואס האט געוואלט דארט גרינדן נאך אן אין צוגאב צו די אנדערע אראבישע און איסלאמישע לענדער וואס זענען געגרינדעט געווארן אין מיטל מזרח זאל מען גרינדן נאך איינס וואס זאל הייסן פאלעסטינע איז למעשה ווען ס'איז געקומען נאך די צווייטע וועלט מלחמה האט די ציוניסטישע באוועגונג געגרינדעט מדינת ישראל אויף א שטח וואס די יו ען האט זיכער מסכים געווען גייט גיין צו זיי, און נאכדעם איז געווען נאך א שטח וואס איז געבליבן תלוי ועומד הענגען אין די לופט וואס מען זאל טון דערמיט, איז תיכף נאכדעם וואס די מדינה איז געגרינדעט געווארן האט האבן די שכינות'דיגע אראבישע לענדער פון מדינת ישראל אטאקירט די ניי געגרינדעטע לאנד און ירדן האט אקופירט דעמאלטס, איינגענומען, די שטחים פון וואס מען רעדט יעצט דא. איז ירדן איז א לאנד וואס געפינט זיך אויפן מזרח זייט פון די טייך ירדן, און זיי האבן איינגענומען די שטחים וואס געפינען זיך אויף די מערב זייט פונעם טייך ירדן, און עס גענומען פאר זיך, און על שם דאס האט ירדן געגעבן א נאמען פאר די שטח די מערב ברעג, די וועסט בענק, אז דאס איז די מערב זייט פון די טייך ירדן, שפעטער אין תשכ ז האט אויסגעבראכן די זעקס טאגיגע מלחמה וואס מדינת ישראל האט געוואונען און צווישן אנדערן איינגענומען די שטחים פון ירדן אבער מדינת ישראל האט נישט אנעקסירט די שטחים דאס הייסט נישט עס אנגעשלאסן אפיציעל אין מדינת ישראל נאר עס איינגענומען און ביי דעם האט זיך עס געענדיגט דא איז עס געבליבן סאו איינמאל מדינת ישראל האט עס איינגענומען האבן אידן אנגעהויבן זיך אהינציען און דארטן זיך באזעצן. אזוי ארום האט מען זיך במשך צענדליגע יארן געטראפן מיטן היינטיגן מציאות אז ס'וואוינט דארטן א באפעלקערונג וואס באשטייט א חלק פון די און א חלק פון יענע, ווען די אמת'דיגע פסק אויפן בעלות אין דעם לאנד איז נישט קלאר געווארן, מ'האט עס קיינמאל נישט אויסגעארבעט. איז דורכאויס פארשידענע אפמאכן וואס זענען אויסגעארבעט געווארן במשך די יארן האט מדינת ישראל אוועקגעגעבן שטחים, פון דעם שטח פון יהודה ושומרון צו די פאלעסטינער אויטאריטעט וואס פארוואלטעט דערמיט, דאס הייסט זיי פירן אן מיט די ווירטשאפט מיט די ארדענונג אין די שטחים וואס איז פאר זיי אוועקגעגעבן געווארן. און אזוי ארום, צוליב די טעראר אטאקעס און אנדערע אנטוויקלונגען במשך די יארן האט זיך אויסגעשטעלט א מציאות אז ס'איז דא א שטח וואס באלאנגט טעכניש צו קיינעם נישט, מיט פארשידענע בעלי בתים אויף פארשידענע חלקים דערפון און א געמישטע באפעלקערונג וואס איז בהכרח האט געמוזט בהכרח אפגעטיילט ווערן. ס'הייסט אז ווען אן אראבער למשל האט א דזשאב אין א געוויסן אידישן ישוב קען ער נישט דארטן אריינקומען אן קיין ספעציעלע פערמיט, א פערמיט וואס ער באקומט פון די מיליטערישע פירערשאפט אויף יענעם חלק פון די שטחים, און מצד השני זענען דא אסאך געגנטער אסאך אסאך חלקים פון די שטחים וואו א איזרעלי וואס עס שטייט אויפן סיין טאר דארטן בשום אופן נישט אריינגיין. אגב שטייט איזרעליס אז איזרעליס זענען פארבאטן פון דא אריינגיין דאס הייסט מדינת ישראל בירגער לכתחילה איז געשטאנען אידן נאר געוויסע עלעמענטן האבן אויפגעהויבן א טומל אז ס'איז עכט דיסקרימינאטיוו צו שרייבן ווי אידן טארן נישט אריינקומען האט מען עס געטוישט אויף איזרעליס אבער די משמעות סיי אין פראקטיק און סיי הלכה למעשה ווייסט יעדער אז דאס מיינט אידן אן אראבער, אפילו א מדינת ישראל בירגער, האט נישט קיין שום פראבלעם דארטן יא אריינצופארן. איז דער ניגון אפארטהייד ווייזט בדרך כלל אן אויף דעם סימבאלישן אויף דער סימבאלישער טיילונג וואס איז דא אין די שטחים צווישן די צוויי באפעלקערונגען וואס וואוינען דארטן, און די טענה דערקעגן איז אז מען רעדט נישט דא פון צוטיילן אזוי ווי צוויי ראסעס אויפן סמך פון זייער ראסע, אז זיי באלאנגען צו א אנדערע ראסע אדער אן אנדערע רעליגיע ווי ס'איז געווען אין דרום אפריקע, נאר דאס איז א טאקטישע און פראקטישע צוטיילונג וואס קומט פון ביידע זייטן, און ס'האט וועגן זיכערהייט, וועגן אנדערש קומט צו סכנות, ס'איז דא די געפאר פון טעראר. און די הוכחה וואס די וואס זאגן די טענה שטעלן ארויס דא איז אז מדינת ישראל בירגער, אראבישע מדינת ישראל בירגער, האבן נישט די אלע הגבלות, ס'איז אויף זיי בכלל נישט חל און ס'ווערט אויף זיי נישט אנגעוואנדן, ס'איז נישט געשריבן געווארן פאר דעם און ס'ווערט נישט גענוצט פאר דעם. מצד השני זענען יא דא גענוג רעזשימען ממש אינעם זעלבן געגנט אינעם מיטל מזרח וואו ס'איז יא דא א פאליסי פון סיסטעמאטיש רודף'ן געוויסע מינאריטעטן געוויסע גרופעס וואס באלאנגען צו א אנדערע מינאריטעט אדער צו אן אנדערע רעליגיע אדער צו אן אנדערן אפצווייג פון די רעליגיע, טאקע פון איסלאם, און אמנעסטי האט וועגן דעם גארנישט וואס צו זאגן. און די סטעיטמענט פון די מדינת ישראל אויסערן מיניסטעריום פירט אויס אז ווען מדינת ישראל וואלט נישט געווען קיין אידישע לאנד וואלט קיינער אין אמנעסטי נישט אפילו איינגעפאלן צו קוקן אפילו אויף די זייט. אזוי זאגן זיי. נו, צו מדינת ישראל איז טאקע א אידיש לאנד ווייס איך נישט, אבער דאס איז יא זיכער אז הלכה בידוע שעשו שונא ליעקב איז א הלכה ווי אלע אנדערע הלכות, כולל די אלע הלכות וואס יעקב וויל נישט אייביג איינהאלטן אפילו ווען ער רופט זיך יעקב, און אפילו ער טאקע מזרע אברהם יצחק ויעקב. זרע אברהם יצחק ויעקב זענען אויכעט רחמנים בני רחמנים, ס'איינע פון די אייגנשאפטן וואס קומען מיטן זיין א איד, ס'איינע פון די סימנים, איינע פון די אידישע סימנים, וויל איך בעטן אז ווער ס'קען זאל ביישטייערן, ס'דא א קאמפיין יעצט פאר א פאנד אוועקצושטעלן אויף די פיס די משפחה פון ר' ברוך יודא לעבאוויטש זכרונו לברכה וואס איז נפטר געווארן פאריגע וואך, נאך אפאר טעג לויפט די קאמפיין.